אזוי ווי ס'איז דא קדושות וואס דער כהן דארף זיך היטן פאר זיך אליינס נישט צו זיין קיין בעל מום, נישט צו אנרירן און ווערן טמא, און באמת אזוי ווי אונז האבן געלערנט די זאך וואס מאכט דער כהן וקדשתו פארוואס כי את לחם אלקיך הוא מקריב ווייל ער ווייל ער איז עוסק אין די קרבנות וואס זענען קודש, ס'הייסט זיי רופן קדשים, איז אזוי די זעלבע זאך איז דא די הלכות וואס איז שייך צו די קדושה פון די כהנים, וואס דארפן היטן אויף די קדושת הקדשים, כאילו דאס איז די עיקר, מ'קען עס אפילו זען ווי די עיקר דזשאב פון די כהן אפשר, איז צו היטן אזוי ווי ס'שטייט משמרת תרומות משמרת הקודש וואס שטייט דא, דארף היטן אויף די קדשים, און דאס איז די פרשה די ערשטע פרשה וואס שטייט אין די היינטיגע פרק, און אז פון דעם אז א כהן וינזרו מקדשי בני ישראל ולא יחללו את שם קדשי, ס'הייסט אונז האבן געלערנט די גאנצע זאך דרייט זיך ארום קידוש השם און מטמא זיין את השם אדער חילול השם וואס דאס איז אזוי ווי מ'קען מטמא זיין א דבר קדוש אנרירן עס איז מחלל את השם דאס איז חילול הקודש, איז אויב א כהן עסט א קודש בטומאה איז ער מחלל את שם קדשי, און דאס איז די. ערשטע פרק און ס'רעכנט אויס פונקטליך אלע טומאות ווי אזוי מען עסט עס, ס'דא איין אינטערעסאנטע זאך אזוי ווי ס'פירט אויס און הגם ס'דא חילוקים למשל א מצורע א כהן א מצורע אדער זב איז נישטא קיין עצה ביז עד אשר יטהר קען ער נישט עסן קיין קדשים אבער ס'דא אנדערע טומאות וואס איז בעצם טומאות און טבול יום יא א שרץ אדער א שכבת זרע אדער א נגיעה בטומאה. דאס דעמאלטס איז ביינאכט וועט ער עס עסן כי אם רחץ בשרו במים ובא השמש און די תורה איז מסביר אז כי לחמו הוא עס הייסט מ'קען נישט צונעמען פון א כהן הגם אפשר הגם באופן כללי באמת די טומאה איז נאר אזא לעוועל סאו דארף מען אפשר פארשטיין אבער מ'קען נישט אינגאנצן צונעמען ווייל כי לחמו הוא ממילא איז ביינאכט קען ער שוין יא עסן איז עטליסט אזוי וועט ער קענען עסן די די קדשים און פון דעם קומט אויס אויס די זעלבע זאך אז א זר קען נישט עסן די קדשים דאס הייסט אפילו א כהן דארף עס עסן בטהרה און א זר טאר עס בכלל נישט עסן און אפילו א תושב כהן ושכיר איינער ארבעט פאר א כהן פונקטליך וואס א תושב מיינט דארף מען פארשטיין ער טאר נישט עסן קודש מה שאין כן א עבד פון א כהן אדער א זון פון א כהן יליד ביתו קען א יליד בית הייסט א עבד וואס איז געבוירן געווארן אדער אפשר ממש א זון קען יא עסן פארוואס ס'הייסט דאס איז א נייע חידוש אז תרומה לפחות שטייט תרומת הקדשים אפשר די פשוטע פשט איז אין אלע קדשים מען דארף מעיין זיין וואס איז די פשט און וואס איז די הלכה דא קען א כהן עסן און אויך ווער ס'באלאנגט פאר א כהן אונז האבן געלערנט פריער ס'איז דא אזויווי א נקודה פון קדשים אז ס'הייסט לחמו של הכהן ממילא וועם ער גיבט צו עסן קען אויך האבן א חלק פון דעם און ס'דא א חילוק פון קינדער א בת כהן ווילאנג זי איז אינדערהיים קען זי עסן זי האט חתונה קען זי נישט אויב זי ווערט צוריק אלמנה וגרושה און נישט קיין קינדער דעמאלטס כאילו גייט זי צוריק אן אינטערסאנטע הלכה ושבה אל בית אביה כנעוריה דעמאלטס גייט זי צוריק און וואס איז אויב איינער א ישראל א זר עסט קודש בשגגה דעמאלטס דארף ער צאלן א קרן וחומש אזוי ווי מ'האט געלערנט איז עד כאן בעצם איז הלכות קדושה אדער זהירות אין קודש און חילול הקודש וואס שייך פאר די כהנים יעצט איז דא די פרשה וואס איז שייך פאר יעדע איד בעצם קען מען זאגן אזוי ווי א פירוט א פירוט אדער הרחבה פון א הלכה וואס האט מען שוין געלערנט אין איין ווארט אין פרשת ויקרא שטייט ביי יעדע פרשה ביי יעדע קרבן שטייט דארף זיין תמים און דא גייט די תורה מרחיב קודם כל איז מרחיב אפשר איז דא חילוקים פון הלכות על פי פשט וואס איך פארשטיי נישט קלאר ס'רעכנט אויס א עולה לכל נדריהם לרצונכם אויך דאס אז א עולה קען דארף זיין א זכר און אויך טאר נישט האבן קיין מום זעלבע ביי א שלמים א שלמים קען זיין און דארף נישט זיין דווקא א זכר עס קען זיין אויך א נקבה, אויך האט נישט קיין מום און די תורה רעכנט אויס א ליסט פון מומים עורת שבור חרוץ יבלת גרב וכו' און שור ושה מעוך וכתות נאך מומים וואס קרבנות קען נישט האבן איין הלכה וואס קומט אריין בדרך אגב איז ובארצכם לא תעשו וואס איז דא אפשר מען קען מעיין זיין צו על פי פשט מיינט עס דאס לויט די הלכה מיינט עס אז מען טאר נישט טוהן די מעוך וכתות דאס הייסט מסרס זיין אפשניידן די אבר פון א בעל חי טאר מען נישט טוהן בכלל דאס הייסט אינטערעסאנטע קדושה אזוי ווי אסאך קדושות זענען דא וואס זענען מרחיב נישט נאר אויף א קוד קרבן נאר אויך באופן כללי, גם יש לעיין ס'דא וואס זאגן אז ס'מיינט אפשר אויך יא נאר פאר א קדשים אפשר און אזוי ווייטער, און א אינטערעסאנטע פסוק וואס פירט אויס אז אזוי ווי אסאך כאילו הלכות אויך דארף מען מעיין זיין פונקטליך אז אפילו פון א גוי טאר מען נישט נעמען קיין קרבן מיט א מום. נאכדעם די דריטע פרשה אין די היינטיגע פרק איז ווערט נאך א נייע פרשה די לעצטע פרשה פון די סיריס פון פרשיות קען מען זאגן עס איז דא אין דעם דריי הלכות וואס כ'פארשטיי נישט קלאר די שייכות פון זיי פארוואס דארף עקסטערע פרשה אז מ'דארף ווארטן אכט טאג צו מקריב זיין עפעס און מ'זאל נישט שעכטן אותו ואת בנו און מ'זאל עסן יענע טאג א שלמים א תודה דאס זענען אלס אזוי נאך פרטים וואס איז שייך צו יעדע איד ווען ער שעכט א קרבן אפשר אזוי קען מען זאגן און תורה האט א אויספיר, די אויספיר איז אפשר אויף אלע ענינים וואס האבן צוטון מיט חילול הקודש, ושמרתם מצותי ועשיתם אותם, אני ה' ולא תחללו שם קדשי ונקדשתי, די חכמים זאגן שוין דרשות אויף ונקדשתי, פשוט איז דאס א סיום פאר די גאנצע זאך, און א דריטע סיום המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלקים, דאס קען זאגן דאס זענען די דריי גרויסע העדליינס וואס איז דא פון די גאנצע ספר.